בעזרת השם יתברך, מסכת קידושין דף לה, מ'הייבט אן דף לה עמוד א' זעכצן שורות פון אויבן אמר רבא, איז אזוי, מ'האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא, מ'האמיר געזען אין די נעכטיגע סוגיא אז ס'איז דא מצות עשה שהזמן גרמא, ס'איז דא מצות עשה שהזמן לאו גרמא, ביי מצות עשה שהזמן גרמע האמיר געזען אין די משנה אז פרויען זענען פטור, מצות עשה שהזמן לאו גרמע, האמיר געזען אין די משנה פרויען זענען מחויב, און ווי מ'האט געזען אין די נעכטיגע סוגיא אז ביידע די כללים האבן יוצא מן הכלל'ס, דהיינו מצות עשה שהזמן גרמא, איז דא דריי יוצא מן הכלל'ס, וואס ביי די דריי פלעצער זענען פרויען יא מחויב, דאס איז מצה, הקהל, און שמחה. שמחה האט מען געזען, לויט ווי מען האט געזען אין די נעכטיגע סוגיא, אז ס'איז נישט קיין יוצא מן הכלל, ווייל שמחה איז נישט קיין חיוב אויף די פרוי, ס'איז א חיוב אויף די מאן. אבער על כל פנים, ס'איז דא יוצא מן הכלל'ס, און די זעלבע זאך ס'איז אויך דא יוצא מן הכלל'ס ביי מצות עשה שהזמן לאו גרמא, דאס איז תלמוד תורה, פדיון הבן, און לויט געוויסע מאן דאמרים פריה ורביה, וואס אפילו טאקע ס'איז א מצות עשה שהזמן לאו גרמא, איז ביי די דריי מצות, זענען פרויען פטור, נאר וואס? האט די גמרא געפרעגט, פארוואס זאל מען נישט ארויסלערנען פון די יוצא מן הכלל'ס אז אזוי ווי דארט איז אנדערש די דין, זאל זיין איבעראל אזוי, דהיינו מען זאל ארויסלערנען פון מצה און הקהל אז אזוי ווי דארט איז א מצות עשה שהזמן גרמא וואס פרויען זענען מחויב, איז ביי אלע מצוות עשה שהזמן גרמא זאל מען אויך זאגן אז פרויען זענען מחויב, און די זעלבע זאך פון תלמוד תורה און פדיון הבן, אזוי ווי ביי תלמוד תורה און פדיון הבן איז מצות עשה שהזמן לאו גרמא און פרויען זענען פטור, זאל מען זאגן איבעראל אז מצות עשה שהזמן לאו גרמא זענען פרויען פטור. איז אויף דעם האט די גמרא געענטפערט, ווייל ס'איז שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אבער וואס? האט די גמרא געפרעגט, דאס איז נאר לויט די מאן דאמר וואס האלט שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, וואס טוט זיך אבער לויט די מאן דאמר וואס האלט שני כתובים הבאים כאחד מלמדים? איז לויט יענע מאן דאמר איז שווער, פארוואס טאקע לערנט מען נישט ארויס פון מצה און הקהל אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען מחויב, און פארוואס לערנט מען נישט ארויס פון תלמוד תורה פדיון הבן אז מצות עשה שהזמן לאו גרמא זענען פרויען פטור, איז אויף דעם ענטפערט יעצט רבא, אמר רבא, פפונאי ידעי לה לטעמא דהא מילתא, די מענטשן פון פפונאי ווייסן די תירוץ אויף די קשיא, ומנו, ווער איז דאס די מענטשן פון פפונאי וואס מען רעדט דא פון, דאס איז רב אחא בר יעקב, וואס ער האט געוואוינט אין פפונאי, איז ער האט געוואוסט די תירוץ אויף די קשיא, וואס די תירוץ, זאגט די גמרא די תירוץ איז, ווייל אמר קרא שטייט אין פסוק, והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך, הוקשה כל התורה כולה לתפילין, פשט ביז יעצט האט מען געזאגט, אז די מקור אז מצות עשה שהזמן גרמא אז פרויען זענען פטור איז פון תפילין, מען לערנט עס ארויס פון א בנין אב, יעצט ברענגט רבא א תירוץ פון רב אחא בר יעקב אז די מקור איז נישט קיין בנין אב פון תפילין, נאר ס'איז א היקש, א קלארע היקש אין די תורה, א היקש איז סאך שטערקער פון א בנין אב, די תורה איז דא מקיש תפילין צו די רעשט פון די תורה, ווייל שטייט דאך אין פסוק והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך דאס איז תפילין, למען תהיה תורת השם בפיך גייט ארויף אויף די רעשט פון די תורה אז וואס? אז מה תפילין מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות אזוי ווי תפילין איז א מצות עשה שהזמן גרמא וואס פרויען זענען פטור, אף כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, לערנט מען פון דא ארויס אויף די רעשט פון די תורה, פון די היקש נעמט מען ארויס אז ביי די רעשט פון די תורה איז אויך אזוי אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור, יעצט היות וואס דאס איז א היקש קען מען אויך ארויסלערנען פארקערט ווייל א היקש איז שטערקער פון א בנין אב ווי מען האט געשמועסט און מילא קען מען אויך ארויסלערנען פון די היקש ומדמצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות מכלל דמצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות, פשט מען קען אויך ארויסדרינגען פון די היקש פארקערט, אז אז היות ווי די היקש לערנט אונז אויס אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור, קען מען מדייק זיין פון דעם אז מצות עשה שהזמן לאו גרמא זענען פרויען מחויב, און מילא יעצט קענסטו מיר נישט פרעגן פון די יוצא מן הכלל'ס פון מצה פון הקהל פון תלמוד תורה פון פדיון הבן אז דארט זעט מען אנדערש, ווייל קען זיין טאקע דארט איז אנדערש, אבער קענסט מיר נישט פרעגן פון א בנין אב צו א היקש, א היקש איז אסאך שטערקער, איז דאס איז די מקור די פסוק די היקש די מקור אויף די ביידע כללים, סיי אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור, און סיי אז מצות עשה שהזמן לאו גרמא זענען פרויען מחויב, פרעגט אבער די גמרא, הניחא למאן דאמר תפילין מצות עשה שהזמן גרמא, אלא למאן דאמר תפילין מצות עשה שלא הזמן גרמא, מאי איכא למימר, פשט ס'דא א מאן דאמר וואס האלט אז תפילין איז נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא, ווייל ס'דא מאן דאמר וואס האלט אז מ'איז אויך מחויב צו לייגן תפילין שבת און יום טוב און אויך ביינאכט, איז לויט די מאן דאמר קען מען דאך גארנישט ארויסנעמען פון די היקש, ווייל תפילין איז נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא, איז לויט די מאן דאמר וואס איז די מקור אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור און מצות עשה שלא הזמן גרמא זענען פרויען מחויב, ענטפערט די גמרא, מאן שמעת ליה דאמר תפילין מצות עשה שלא הזמן גרמא, ר' מאיר, פשט ווער איז טאקע די מאן דאמר וואס האלט אז תפילין איז נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא, דאס איז ר' מאיר, און מילא זאגט די גמרא, לויט ר' מאיר איז די מקור טאקע נישט די היקש, נאר לויט ר' מאיר איז די מקור א בנין אב פון עולת ראי', וואס מ'האט נעכטן געזען שטייט קלאר ביי עולת ראי' זכורך אז נאר זכרים זענען מחויב אין דעם, איז פשט היות וואס מ'זעט ביי עולת ראי' ביי עולה רגל זיין אז דאס א מצות עשה שהזמן גרמא וואס פרויען זענען פטור פון דארט נעמט מען ארויס אויף די רעשט פון די תורה אז אלע מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור, איי עסטו מיר פרעגן פארוואס זאל מען נישט ארויסנעמען פון די יוצא מן הכלל'ס פון מצה און הקהל אז ס'איז נישט אזוי, איז אויף דעם זאגט די גמרא, וסבר לה, שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, ר' מאיר האלט טאקע אז שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, איז מילא קענסטו מיר נישט פרעגן פון מצה און הקהל אז דארט איז יוצא מן הכלל און דארט איז נישט אזוי, ווייל טאקע ס'איז שני כתובים הבאים כאחד. איי פרעגט די גמרא, ולרבי יהודה דאמר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, ותפילין מצות עשה שלא הזמן גרמא, מאי איכא למימר, פשט זאגט די גמרא ס'דא נאך א מאן דאמר, ס'דא א רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט תפילין איז נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא, רבי יהודה האלט תפילין איז מען אויך מחויב ביינאכט מ'איז אויך מחויב שבת יום טוב, קומט אויס פון די היקש קען רבי יהודה נישט ארויסלערנען די אלע דינים, און די זעלבע זאך פון עולת ראי' קען ער אויך נישט ארויסלערנען ווייל אויף דעם וועט מען פרעגן פון מצה און הקהל אז מצה און הקהל איז א יוצא מן הכלל און קענסט מיר נישט ענטפערן אז מצה און הקהל איז שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים ווייל רבי יהודה האלט שני כתובים הבאים כאחד מלמדים איז וואס טוט מען דא לויט רבי יהודה ענטפערט די גמרא משום דהוי מצה שמחה והקהל שלושה כתובים הבאים כאחד ושלושה כתובים הבאים כאחד אין מלמדים פשט אפילו לויט די מאן דאמר וואס האלט שני כתובים הבאים כאחד מלמדים איז אויך מודה אז שלושה כתובים הבאים כאחד איז אין מלמדים און ממילא עט מען דארפן טאקע זאגן אז רבי יהודה האלט די מקור איז פון עולת ראי' פון עולה רגל זיין, פון דארט לערנט מען ארויס א בנין אב אויף די רעשט פון די תורה אז אלע מצוות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור, איי פרעגסט מיר פון מצה און הקהל? אויף דעם ענטפערט רבי יהודה עס איז דא אויך א דריטע מצוה עס איז דא אויך שמחה, און רבי יהודה האלט נישט אין די תירוץ וואס מען האט נעכטן געזען אז שמחה איז א מצוה אויף די מאן נישט אויף די פרוי, נאר רבי יהודה האלט שמחה איז א מצוה אויף די פרוי, איז פשט דא איז דא שלשה כתובים הבאים כאחד ס'איז דא דריי יוצא מן הכלל'ס, איז פון דריי יוצא מן הכלל'ס, קען מען זיך נישט לערנען אויף אנדערע פלעצער, און ממילא איז אוודאי די מקור פון עולת ראי' אז אלע מצות עשה שהזמן גרמא'ס זענען פרויען פטור, און ווי די ראשונים לייגן צו אז די זעלבע זאך כלפי מצות עשה שהזמן לאו גרמא, עט רבי יהודה אויך האלטן אז די מקור איז פון מורא אב ואם, פון מורא אב ואם לערנט מען ארויס אז אלע מצות עשה שהזמן לאו גרמא זענען פרויען מחיוב, און קענסט מיר נישט פרעגן פון די יוצא מן הכלל'ס ווייל דארט איז אויך דא דריי יוצא מן הכלל'ס תלמוד תורה פדיון הבן און פריה ורביה איז שלשה כתובים הבאים כאחד ושלשה כתובים הבאים כאחד אין מלמדים זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה וכל מצות לא תעשה וכו' אז ביי לא תעשה איז נישט אזוי ביי לא תעשה איז נישט קיין חילוק צו ס'איז א זמן גרמא צו ס'איז א זמן לאו גרמא זענען סיי מענער און סיי פרויען מחיוב פרעגט די גמרא מנא הני מילי פון ווי לערנט מען ארויס די דין אז פרויען זענען מחיוב אין לא תעשה'ס. ענטפערט די גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, ענטפערט רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל מ'האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, אז די מקור איז פון א פסוק אמר קרא, שטייט אין פסוק די פסוק רעדט דארט פון איינער וואס האט געשוואוירן פאלש, ער האט כופר געווען אז ער איז נישט שולדיג געלט און ער האט געשוואוירן פאלש, זאגט דארט די פסוק אז ער דארף א כפרה ער קריגט אן עונש, די פסוק זאגט איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם און די פסוק פירט דארט אויס ואשמה הנפש ההיא, איז פשט די תורה האט דא מקיש געווען מכל חטאת האדם אלע עבירות, וואס אויף דעם איז דא אן עונש, און ביי אלע האט די תורה געזאגט איש או אשה פשט השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה, דהיינו יעדע עבירה וואס אויף דעם איז דא אן עונש, איז פונקט ווי מענער זענען מחיוב די עונש, זענען פרויען אויך מחיוב די עונש, וואס נאר אויף לא תעשה'ס איז דא עונשים, אויף עשה'ס איז נישטא קיין עונשים, איז פשט דאס איז א מקור אז אזוי ווי מענער זענען מחיוב אין אלע לא תעשה'ס, זענען פרויען אויך מחיוב אין אלע לא תעשה'ס, יעצט היות וואס מען האט דא געברענגט א מקור ווי די תורה האט משווה געווען אשה לאיש לגבי לא תעשה'ס, ברענגט יעצט די גמרא נאך צוויי פלעצער ווי די תורה האט משווה געווען א אשה צו א איש, זאגט די גמרא, דבי ר' אליעזר תנא מ'האט געלערנט א ברייתא אין בית מדרשו של ר' אליעזר, אמר קרא שטייט אין פסוק אין פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם איז פשט פאר גאנץ כלל ישראל פאר מענער און פאר פרויען אייניג, איז השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינים שבתורה, פשט דא האט די תורה משווה געווען א פרוי צו א מאן, לגבי אלע דיני ממונות, אזוי ווי מענער זענען מחויב מיט אלע דיני ממונות, זענען פרויען אויך מחויב מיט אלע דיני ממונות. ברענגט אונז די גמרא א דריטע דרשה, דבי חזקיה תנא, אין נאך א ברייתא האבן מיר געלערנט אמר קרא, שטייט אין פסוק לגבי א שור המועד וואס האט געהארגעט א מענטש אז מען דארף באצאלן כופר, זאגט די פסוק והמית איש או אישה, השווה הכתוב אישה לאיש, לכל מיתות שבתורה, דהיינו ווען מען הארגעט א פרוי, סיי אז א אקס הארגעט א פרוי, סיי אז א מענטש הארגעט א פרוי, איז אזוי ווי ווען א אקס הרג'ט א פרוי, זאגט די פסוק קלאר והמית איש או אישה אז מען דארף באצאלן כופר, די זעלבע זאך אז א מענטש הרג'ט א פרוי, איז אויך אזוי די דין אז ער איז חייב מיתה פונקט ווי ווען ער הרג'ט א מאן. איז האמיר דא דריי פלעצער ווי די תורה האט משווה געווען אישה לאיש, זאגט די גמרא צריכא מען דארף אלע דריי פלעצער פארוואס? ווייל דאי אשמעינן הך קמייתא, טאמער מען וואלט נאר געהאט די ערשטע לימוד וואס שטייט אין פסוק איש או אישה כי יעשו מכל חטאת אדם אזוי ווי מען האט געשמועסט דער פסוק גייט ארויף אויף איינער וואס האט פאלש געשוואוירן וואס ביי דעם זאגט דער פסוק איינער וואס שווערט פאלש דארף ברענגען א קרבן וואס די קרבן איז זיין כפרה וואלט איך געזאגט אז דארט טאקע איז השווה הכתוב אישה לאיש פארוואס ווייל משום כפרה חס רחמנא עלה דהיינו די תורה האט רחמנות געהאט אויף פרויען די תורה האט אויך געוואלט אז פרויען זאלן קענען האבן א כפרה און ממילא האט די תורה געזאגט אז פרויען זענען גלייך ווי מענער אבל דינין אבער ווען עס קומט צו דיני ממונות, אימא וואלט איך נאך אלץ געזאגט אז איש דבר משא ומתן, אין א מאן וואס זיין דרך איז צו מאכן משא ומתן, איז ביי אים איז שייך דיני ממונות, אבער אישה וואס איר דרך איז נישט צו טון משא ומתן לא, איז ביי איר נישט דא קיין דיני ממונות, דערפאר דארף מען אויך די צווייטע דרשה, ווייטער ואי אשמעינן הא, טאמער עס וואלט נאר געווען די צווייטע דרשה, וואלט איך געזאגט משום דחיותה היא, דהיינו ס'איז נישט דא קיין ברירה, א פרוי דארף דאך לעבן, איז פארשטייט זיך זי איז שייך בדיני ממונות ווייל טאמער א פרוי וואלט נישט געווען מחויב בדיני ממונות וואלטן אלע געגנב'עט פון איר, זי וואלט געגנב'עט פון אנדערע, ס'וואלט געווען צרות וואלט נישט געקענט לעבן נארמאל, און ממילא האט די תורה משווה געווען אישה לאיש אויך נאר דיני ממונות, אבל כופר, אבער ווען א בהמה הרג'עט א פרוי, דארט וואלט איך געזאגט אימא איש דבר מצוות אין אישה לא, וואלט איך געזאגט אז ווען א שור הרג'עט א מאן, וואס א מאן איז מחויב מיט אלע מצוות, דארט דארף מען צאלן כופר, אבער א פרוי, וואס ס'איז דא מצוות וואס א פרוי דארף נישט טון, איז אפשר איר לעבן איז ווייניגער ווערט, דארט איז נישט דא קיין כופר, דערפאר דארף איך אויך האבן די דריטע לימוד, ווייטער ואי אשמעינן הא, ווען ס'וואלט נאר געווען די דריטע לימוד, וואלט איך געזאגט משום דאיכא איבוד נשמה, אז דארט היות די פרוי איז געשטארבן, איז טאקע השווה הכתוב אישה לאיש, האט די תורה מחייב געווען מען זאל באצאלן כופר חס רחמנא עלה אז די תורה האט רחמנות געהאט אויף די פרוי וואס מען האט געהארגעט אבל הנך תרתי אבער לגבי די אנדערע צוויי זאכן סיי לגבי די חיוב לא תעשה'ס און סיי לגבי דיני ממונות וואס דארט איז קיינער נישט געשטארבן אימא לא וואלט איך געזאגט אז ס'איז נישט שייך ביי קיין פרויען צריכא דערפאר דארף איך האבן אלע דריי לימודים זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען די משנה חוץ מבל תקיף ובל תשחית וכו' דהיינו די משנה האט געזאגט אז אפילו טאקע פרויען זענען מחויב מיט אלע מצות לא תעשה איז נאך אלץ דא דריי יוצאים מן הכלל וועלכע דריי? די ערשטע איז בל תקיף, די איסור פון זיך שערן די פאות, דאס איז נישט דא ביי קיין פרויען, די זעלבע זאך בל תשחית, די איסור זיך צו שערן די בארד, איז נישט דא ביי קיין פרויען, און די זעלבע זאך דאס אז א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר א מת, דאס איז אויך נישט דא ביי קיין פרויען. פרעגט די גמרא יעצט, בשלמא בל תטמא למתים, גאנץ גוט דאס אז א פרוי א כהנת האט נישט די לאו פון זיך מטמא זיין פאר א מת, דאס פארשטיי איך, דכסיב, שטייט אין פסוק אין פרשת אמור, אמור אל הכהנים בני אהרן, און די פסוק איז דארט ממשיך, אז א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר א מת, די פסוק זאגט ואמרת אליהם, לנפש לא יטמא בעמיו, על כל פנים היות וואס די תורה זאגט בני אהרן, דרש'נט מען בני אהרן ולא בנות אהרן, אבער אלא בל תקיף און בל תשחית מנלן, ווי ווייסט מען אז פרויען האבן נישט די לאו פון בל תקיף און בל תשחית ווי ווייסט מען אז פרויען מעגן זיך שערן די בארד און פאות, ענטפערט די גמרא, דכסיב, ווייל שטייט אין פסוק, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך, אז מ'טאר זיך נישט שערן די פאות, מ'טאר זיך נישט שערן די בארד, און פשט די תורה האט מקיש געווען די צוויי, איז לערנט מען פון דעם כל שישנו בהשחתה, ישנו בהקפה, והני נשי, הואיל ולא איתנהו בהשחתה, ליתנהו בהקפה, דהייני, יעדער איינער וואס אויף אים איז דא א איסור צו שערן די בארד, ער טאר זיך אויך נישט שערן די פאות, אבער פרויען, וואס האבן נישט די איסור פון שערן די בארד, איז זיי מעגן זיך יא שערן די פאות. אבער די גמרא פרעגט גראד, ומנלן דלא איתנהו בהשחתה, ווער זאגט טאקע אז פרויען האבן נישט א איסור צו שערן א בארד, נארמאל טאקע א פרוי האט נישט קיין בארד, אבער אז ער האט א בארד, ווער זאגט זי האט נישט קיין איסור דאס צו שערן, ענטפערט די גמרא, צוויי תירוצים, איין תירוץ זאגט די גמרא איבעית אימא סברא אז ס'א סברא דהא לא אית להו זקן, ווייל נארמאל א פרוי האט נישט קיין בארד, איז נישט מסתבר אז ווען א פרוי האט יא א בארד אז אויף איר איז געזאגט געווארן די איסור, נאר ס'איז מסתבר אז די איסור איז געזאגט געווארן פאר מענער, דאס איז איין תירוץ, ואיבעית אימא, חוץ פון דעם זאגט די גמרא נאך א תירוץ, קרא, אז מען קען עס אויסלערנען פון א פסוק דאמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקנך, מדשני קרא בדיבוריה, דאם כן ניכתוב רחמנא פאת זקנכם, מאי זקנך זקנך ולא זקן אשתך, דהיינו, היות וואס די תורה האט דא משנה געווען די דיבור, אנפאנג רעדט די תורה א לשון רבים, לא תקיפו פאת ראשכם איז א לשון רבים, שפעטער שטייט ולא תשחית את פאת זקנך, א לשון יחיד, פארוואס שטייט זקנך? עס וואלט געדארפט שטיין זקנכם, נאר וואס דען, דרש'נט מען פון דעם אז דווקא זקנך פונעם מאן, דער מאן טאר נישט שערן די בארד, אבער א פרוי מעג יא שערן די בארד, און ממילא נאכדעם וואס אונז ווייס מיר אז א פרוי מעג שערן די בארד קען מען שוין ארויסלערנען פון די היקש אז א פרוי מעג אויך שערן פאות. איי פרעגט די גמרא איז עס דען אזוי? איז דען די דין אז א פרוי מעג שערן די בארד ולא והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא זקן אשה והסריס שהעלו שער א פרוי אדער א סריס וואס א סריס נארמאל האט נישט קיין בארד וואס איז טאמער ס'איז פאר זיי געוואקסן א בארד זאגט די ברייתא הרי הן כזקן לכל דבריהם, אז די בארד האט א דין פון א בארד. וואס פשט די בארד האט א דין פון א בארד? מאי לאו להשחתה? לכאורה איז פשט אז ס'האט א דין ווי א בארד פון מענער, אזוי ווי א מאן טאר זיך נישט שערן די בארד, איז א פרוי טאר אויך נישט שערן די בארד. יעצט, ווי מ'וועט באלד זען, די גמרא וועט פארענטפערן די ברייתא אז די ברייתא רעדט נישט פון דעם, די ברייתא רעדט לגבי נגעים, אז לגבי נגעים האט די בארד פון א פרוי א דין פון א בארד. אבער איידער די גמרא ענטפערט דער תירוץ, איז קודם כל די גמרא מסביר, פארוואס קען נישט זיין אז די ברייתא רעדט פון זיך שערן אז א פרוי טאר זיך נישט שערן די בארד? אמר אביי זאגט אביי ניין ס'קען נישט זיין אז די ברייתא רעדט פון דעם פארוואס ווייל השחתה לא מצית אמרת דיליף פאת פאת מבני אהרן מה להלן נשים פטורות אף כאן נשים פטורות פשט אזוי בעצם תוס' שטעלט זיך שוין פארוואס זאגט נישט די גמרא אז ס'קען נישט זיין אז די ברייתא זאגט אונז דא אז א פרוי טאר נישט שערן די בארד, ווייל מען האט דאך פריערט געזען א סברה מיט א פסוק אז ס'איז נישט אזוי אז א פרוי מעג יא שערן די בארד, איז אויף דעם זאגט תוספות אז די סברה מיט די פסוק וואס מען האט פריערט געזען איז אלץ פיין געווען פאר מען האט נישט באגעגנט די ברייתא, ברגע וואס מען האט באגעגנט די ברייתא וואס לכאורה איז משמע אין די ברייתא אז א פרוי טאר נישט שערן די בארד, קענסטו מיר נישט יעצט ענטפערן מיט סברות און מיט דיוקים אז ס'איז נישט אזוי, יעצט דארפסטו מיר ברענגען א קלארע לימוד פון א פסוק, א שטארקע לימוד, אז ס'איז נישט אזוי, און אז נישט העב איך זאגן אז די ברייתא זאגט פארקערט, אז נישט העב איך זאגן אז די ברייתא זאגט קלאר אז א פרוי טאר נישט שערן די בארד, און ממילא פארדעם ברענגט יעצט אביי א קלארע לימוד, א שטארקע לימוד, א גזירה שווה, וואס פון די גזירה שווה זעט מען קלאר אז א פרוי מעג יא שערן די בארד, איז קען נישט זיין אז די ברייתא קריגט זיך מיט די לימוד. וואס איז די לימוד וואס אביי ברענגט? וואס איז די גזירה שווה? זאגט אביי, עס איז דא א גזירה שווה, פאת פאת פון בני אהרן. פשט אזוי, חוץ פון די פסוק וואס מ'האט יעצט דערמאנט שטייט אין פסוק לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך, חוץ פון די פסוק איז דא נאך א פסוק אין די תורה אז מ'טאר זיך נישט שערן די בארד, אבער וואס? יענע פסוק איז א פסוק וואס רעדט זיך פון כהנים, פשט אין פרשת אמור, וואס מ'האט פריערט געזען, שטייט אין פסוק ויאמר ה' אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן, די פסוק רעדט דארט צו כהנים און די פסוק רעדט דארט פון כל מיני לאווין און כל מיני איסורים וואס איז דא פאר כהנים, איז די ערשטע זאך וואס שטייט אין פסוק ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו, אז א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר זיינס א קרוב כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו לאביו לבנו לבתו לאחיו לאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא, חוץ פאר זיינע ז' קרובים, פאר אים מעג זיך א כהן מטמא זיין, אבער סתם אזוי פאר א מענטשן טאר זיך א כהן נישט מטמא זיין, יעצט נאכדעם זאגט דער פסוק לא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו, א ספעציעלע לאו פאר כהנים אז כהנים טארן זיך נישט שערן די בארד, און ממילא זאגט אביי אז מען מאכט א גזירה שווה פון די לאו וואס שטייט ביי כהנים צו די לאו וואס שטייט ביי גאנץ כלל ישראל, אז אזוי ווי ביי כלל ישראל שטייט ולא תשחית את פאת זקנך און ביי כהנים שטייט ופאת זקנם לא יגלחו, איז אזוי ווי ביי די כהנים איז נאר געגעבן געווארן די מצוה פאר מענער, אזוי ווי שטייט אין פסוק אמר אל הכהנים בני אהרן בני אהרן ולא בנות אהרן, איז די זעלבע זאך די פאת וואס שטייט ביי ישראלים לא תשחית פאת זקנך איז אויך נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, פשט פון די גזירה שווה זעהט מען אז די איסור זיך צו שערן די בארד איז נאר פאר מענער און נישט קיין און נישט פאר פרויען, אבער וואס? די גאנצע גזירה שווה איז געבויט אויף דעם אז די לאו פון ופאת זקנם לא יגלחו וואס שטייט ביי כהנים איז נאר געגעבן געווארן פאר מענער, והא ראיה אז די פסוק הייבט זיך אן אמר אל הכהנים בני אהרן בני אהרן ולא בנות אהרן, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא ואי סבירא לן דכי כתוב בני אהרן אכוליה עניינא כתיב נישתוק קרא מיניה ותיתי בקל וחומר ואנא אמינא ומה כהנים שריבה בהן הכתוב מצות יתירות בני אהרן ולא בנות אהרן ישראל לא כל שכן, פשט אזוי, די יסוד וואס אונז זאג מיר דא אז פרשת אמור די גאנצע ערשטע שטיקל פון פרשת אמור איז געגעבן געווארן דווקא פאר בני אהרן און נישט פאר בנות אהרן, בעצם איז דאס גארנישט אזוי פשוט, פארוואס? ווייל וואס שטייט אין די תורה? אין תורה אין פרשת אמור שטייט אזוי, קאפיטל כ"א פסוק א', זאגט די תורה ויאמר ה' אל משה, אמר אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו, א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר א טויטע. יעצט דא איז לית מאן דפליג שטייט בני אהרן איז יעדער מודה מען קען דרש'נען בני אהרן ולא בנות אהרן אז א כהנת האט נישט די פראבלעם א כהנת מעג זיך יא מטמא זיין פאר א טויטע יעצט דאס איז קלאר אבער וואס שטייט אין פסוק ב' אין פסוק ב' שטייט כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו לאביו לבנו לבתו לאחיו און נאכדעם פסוק ג' לאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא פשט פסוק ב' און פסוק ג' זאגט די תורה אז פאר די ז' קרובים מעג זיך א כהן יא מטמא זיין נישט נאר ער מעג נאר ער דארף ס'דא א מצוה זיך צו מטמא זיין פאר די קרובים, און הערשט אין פסוק ה' שטייט ופאת זקנם לא יגלחו, יעצט, ווי אביי האט געזאגט, אז דאס וואס שטייט אין פסוק א' בני אהרן און מען דרש'נט בני אהרן ולא בנות אהרן, גייט אויך ארויף אויף פסוק ה' וואס שטייט ופאת זקנם לא יגלחו, איז דאס אויך נאר געזאגט געווארן פאר בני אהרן נישט פאר בנות אהרן, דהיינו פון דארט לערנט מען ארויס, אז די איסור זיך צו שערן די בארד איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, אבער פסוק ב' און פסוק ג' די מצוה זיך צו מטמא זיין פאר קרובים, אויף דעם איז לית מאן דפליג אז די בני אהרן וואס שטייט אין די תורה גייט נישט ארויף אויף דעם, פשט די מצוה זיך צו מטמא זיין פאר קרובים איז לאו דווקא פאר בני אהרן, בנות אהרן האבן אויך די מצוה אז זיי דארפן זיך מטמא זיין פאר קרובים. פשט, אויף פסוק א' איז זעכער מ'דרש'נט בני אהרן ולא בנות אהרן, פסוק ב' פסוק ג' איז זעכער אז נישט, אויף פסוק ה' שטעלט זיך יעצט א שאלה צו מען זאגט בני אהרן ולא בנות אהרן צו נישט, זאגט אביי מיט א פשטות אז מען זאגט בני אהרן ולא בנות אהרן, אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא וואס דארף מען האבן א גזירה שווה, וואס דארף מען יעצט א גזירה שווה פון די פסוק צו די פסוק וואס שטייט ביי ישראלים פאת פאת אז אזוי ווי דא איז בני אהרן ולא בנות אהרן, איז דארט אויך נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, זאגט די גמרא מ'קען עס ארויסלערנען פון א קל וחומר, אז וואס? אז מה דאך כהנים, וואס כהנים האבן מער מצוות פון ישראלים, זאגט די תורה אז די איסור זיך צו שערן די בארד איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, כל שכן ישראלים איז אויך אזוי, איז וואס דארף מען די גזירה שווה? זאגט די גמרא איך העט דיר זאגן, ווייל אי לאו גזירה שווה, הוה אמינא הפסיק הענין, פשט דייקא פאר דעם, דהיינו פון ווי טאקע האט אביי געוואוסט אז בני אהרן ולא בנות אהרן וואס שטייט אין פסוק א' גייט אויך ארויף אויף פסוק ה', גייט אויך ארויף אויף ופאת זקנם לא יגלחו, ער האט עס נאר געוואוסט פון די גזירה שווה, פארוואס ווייל ווען נישט די גזירה שווה וואלט איך געזאגט אז היות וואס פסוק ב' פסוק ג' אויף דעם קען מען דאך נישט זאגן בני אהרן ולא בנות אהרן, איז אויך אויף די המשך זאל מען נישט זאגן בני אהרן ולא בנות אהרן, אבער וואס נאכדעם וואס די תורה געבט אונז א גזירה שווה פון פאת זקנם פאת פאת צו די בארד פון א ישראלי, איז פארוואס דארף מען האבן די גזירה שווה? וואס דארף אזא גזירה שווה? ווער דארף די גזירה שווה? וואס לערנט מען ארויס פון די גזירה שווה? איז אוודאי די טעם ווייל די תורה האט אונז געוואלט זאגן אז אזוי ווי ביי כהנים איז בני אהרן ולא בנות אהרן, די זעלבע זאך ביי ישראלים איז אויך בני אהרן ולא בנות אהרן, פשט פון די גזירה שווה אליין פון דא ווייסט מען אז דאס וואס שטייט בני אהרן ולא בנות אהרן אין פסוק א', גייט אויך ארויף אויף פסוק ה', ווייל אז נישט, וואס וואלט איך געדארפט די גזירה שוה? די גזירה שוה איז אונז מגלה אז בני אהרן פון פסוק א' גייט אויך ארויף אויף פסוק ה'. אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, ס'איז נישט ריכטיג, ווייל השתא נמי נימא הפסיק הענין, ואי משום גזירה שוה, מיבעי ליה לכדתניא. פשט פרעגט די גמרא, ווער זאגט? קען זיין אוודאי אז היות וואס מען זעט אין פסוק ב' פסוק ג' אז מען קען נישט זאגן אויף דעם בני אהרן ולא בנות אהרן, איז אויך אויף די רעשט אויף פסוק ה' וועט מען אויך נישט זאגן בני אהרן ולא בנות אהרן. איי האסט דאך געזאגט ס'איז דא א גזירה שווה, און אז מען זעט אז די תורה האט געמאכט א גזירה שווה, פאת פאת, איז צו וואס דארף מען די גזירה שווה, די איינציגסטע לימוד וואס מען לערנט לכאורה ארויס פון די גזירה שווה איז אז אזוי ווי כהנים איז נאר פאר בני אהרן און נישט בנות אהרן, איז די זעלבע זאך ביי ישראלים אויך אזוי? איז אויב אזוי זעהט מען לכאורה קלאר אז בני אהרן ולא בנות אהרן גייט יא ארויף אויף פסוק ה, זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, די גזירה שווה דארף מען אויף אן אנדערע לימוד, און אז מ'דארף דאס אויף אן אנדערע לימוד איז פאר דעם איז דא די גזירה שווה, אבער פון די גזירה שווה איז נאכנישט קיין ראיה אז בני אהרן פון פסוק א' גייט ארויף אויף פסוק ה, פארוואס דארף מען האבן די גזירה שווה? זאגט די גמרא אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא אז וואס? אז די ברייתא זאגט ביי כהנים שטייט ופאת זקנם לא יגלחו גילוח איז פשט יעדע כלי וואס מען באנוצט זיך נארמאל צו שערן די בארד מיט דעם איז בכלל גילוח און ממילא וואלט איך געמיינט יכול גילחו במספריים יהא חייב אפשר איינער וואס שערט די בארד מיט א שערל איז חייב מלקות ווייל די דרך איז צו שערן די בארד מיט א שערל תלמוד לומר פאר דעם זאגט די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי נאר היות ס'שטייט אין פסוק ביי ישראלים נישט ביי כהנים וואס זאגט דער פסוק לא תשחית את פאת זקנך, תשחית השחתה איז נאר ווען מען פליקט אויס די האר פון דעם בארד ביז צום ווארצל, אז מען פליקט עס נישט אויס ביז צום ווארצל איז מען נישט חייב, און ממילא זאגט די ברייתא, מען לערנט ארויס פון דעם גזירה שווה פאת פאת, אז אזוי ווי ביי ישראלים דארף זיין השחתה ביי כהנים איז אויך אזוי, איז דערפאר אז מען שערט מיט א שערל, וואס מיט א שערל פליקט מען נישט אויס די האר ביז צום ווארצל, איז מען נישט חייב. איי ווען ס'וואלט נאר געשטאנען לא תשחית וואלט איך געזאגט יכול לקטו במלקט וברהיטני יהא חייב, מלקט ורהיטני איז אזעלכע סארט מעסערס וואס די דרך איז נישט צו שערן די האר מיט דעם, מען נוצט עס אויף מלאכות אויף אנדערע זאכן, אבער ס'פליקט אויס די האר ביז צום ווארצל, איז ווען ס'וואלט נאר געשטאנען לא תשחית וואלט איך געזאגט אז ווען איינער שערט די בארד מיט א מלקט ורהיטני איז חייב, איז פארדעם זאגט די ברייתא ס'איז נישט אזוי תלמוד לומר לא יגלחו פארדעם שטייט ביי כהנים א לשון גילוח, וואס גילוח איז משמע מען דארף נוצן א כלי וואס איז געמאכט אויף דעם. א מלקט ורהיטני איז נישט געמאכט אויף דעם. הא כיצד, גילוח שיש בו השחתה, הוי אומר זה תער. פשט פון די גזירה שווה פאת פאת, לערנט מען ארויס אז סדארף זיין סיי גילוח, דהיינו סיי א כלי וואס מנוצט נארמאל אויף דעם, און סיי השחתה, פשט די האר דארף ווערן אויסגעפליקט ביז צום ווארצל, וואסערע סארט כלי איז דאס, א גאל מעסער, אז מנוצט א גאל מעסער, דאס איז סיי געמאכט אויף דעם, און סיי ספליקט אויס די האר ביז צום ווארצל, דעמאלטס איז מען טאקע חייב, איז על כל פנים, זעהט מען אז אונז האמיר אן אנדערע שימוש פאר דעם גזירה שווה פאת פאת, אונז האמיר א אנדערע לימוד וואס מ'לערנט ארויס פון דעם, איז אויב אזוי מהיכי תיתי אז דאס וואס שטייט אמור אל הכהנים אין פסוק א' גייט אויך ארויף אויף פסוק ה'? קען זיין אז נישט, און די גזירה שווה נוצט מען אויף די אנדערע לימוד וואס מ'האט יעצט דא געזעהן אין די ברייתא? זאגט די גמרא ניין, ווייל אם כן נכתוב קרא את שבזקנך, פשט, טאמער דו ביסט גערעכט אז. אמור אל הכהנים וואס שטייט אין פסוק א' גייט נישט ארויף אויף פסוק ה', נאר די איינציגסטע זאך וואס מען נוצט די גזירה שוה איז סך הכל צוצושטעלן די גילוח פונעם ישראל צום גילוח פון כהן אז דארף זיין מיט א גאל מעסער, אויב אזוי וואלט געקענט שטיין אין פסוק ביי ישראל לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את שבזקנך, דהיינו פארוואס דארף די תורה זאגן צוויי מאל פאת, די תורה וואלט געקענט זאגן איין מאל לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את שבזקנך און איך וואלט געוואוסט אז מען רעדט פון פאת שבזקנך ווייל אנפאנג פסוק שטייט שוין פאת און היות עס שטייט אנפאנג פסוק פאת וואלט איך ווייטער געקענט מאכן די גזירה שווה פאת פאת און זאגן אז מען רעדט דא פון א גאל מעסער פארוואס דארף שטיין אבער אין פסוק צוויי מאל פאת נאר וואס דען זאגט די גמרא מאי פאת זקנך שמע מינה תרתי אז די תורה האט נאכאמאל געשריבן פאת איז פשט אז די תורה וויל זאלסט ביידע זאכן ארויסלערנען פון די גזירה שווה סיי אז די איסור זיך צו שערן די בארד איז נאר מיט א גאל מעסער און סיי אז ס'איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, ווי ווייסט מען ס'נאר פאר מענער נישט פאר פרויען? טאקע פון די גזירה שווה, ווייל בני אהרן וואס שטייט אין פסוק א' גייט אויך ארויף אויף פסוק ה' בני אהרן ולא בנות אהרן, איז האמער א מקור אז ס'נאר פאר מענער און נישט פאר פרויען. אויב אזוי, זאגט די גמרא, ואלא הא דתניא זקן האשה והסריס שהעלו שער הרי הן כזקן לכל דבריהם, למאי הלכתא? פשט אויב אזוי דארף מען מסביר זיין די פריערדיגע ברייתא, אין די פריערדיגע ברייתא האט מען געזעהן אז די ברייתא זאגט קלאר אז א בארד פון א פרוי הרי הן כזקן לכל דבריהם האט א דין פון א בארד, איז טאמער דו זאגסט מיר אז סקען נישט זיין אז די ברייתא געמיינט צו זאגן אז ס'דא א איסור דאס צו שערן איז כלפי וואס האט עס א דין פון א בארד, אמר מר זוטרא, ענפערט מר זוטרא לטומאת נגעים, לגבי טומאת נגעים, וואס לגבי טומאת נגעים ווי רש"י איז מסביר א מענטש האט א נגע אויף די פלייש איז איינע פון די סימני טומאה אז עס וואקסט צוויי ווייסע האר אויף דעם, אבער דאס איז נאר א נגע אויף די פלייש, וואס איז טאמער א מענטש האט א נגע אויף די קאפ, דארט וואו עס וואקסט די האר אדער אויף די בארד, איז דארט איז די סימן טומאה נישט צוויי ווייסע האר, נאר צוויי געלע האר, איז לגבי דעם זאגט די ברייתא אז די בארד פון א פרוי האט א דין ווי א בארד אז וואס אז טאמער ס'וואקסט איר א נגע אויף די פלאץ פון די בארד איז דארף מען געלע האר און נישט ווייסע האר, דאס איז די חידוש פון די ברייתא, איי פרעגט די גמרא אויף דעם דארף מען א ברייתא, טומאת נגעים בהדיא כתיבא, ס'איז א בפירוש'ע פסוק שטייט אין פסוק, ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן, שטייט קלאר אז לגבי נגעים איז זענען מענער און פרויען גלייך, זאגט די גמרא ניין, אלא אמר מר זוטרא לטהרת נגעים, פשט די חידוש אין די ברייתא איז לגבי טהרת נגעים נישט לגבי טומאת נגעים, לגבי טומאת נגעים איז טאקע דא א פסוק, אבער וויאזוי ווייס איך אז א פרוי וואס האט א נגע אויף די פלאץ אין די בארד און שפעטער ווען די נגע גייט אוועק איז דא ביי איר די געהעריגע סדר טהרה וואס איז דא ביי אלע מצורעים, דאס איז די חידוש פון די ברייתא, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא גראד ווייטער וואס די חידוש, אויף דעם דארף מען א ברייתא, טהרת נגעים נמי פשיטא, כיוון דבת טומאה היא בת טהרה היא, פשט נאכדעם וואס די תורה זאגט אונז אז א פרוי וואס האט א נגע אויף די פלאץ אין בארד ווערט טמא פארשטייט זיך אז זי וויל זיך מטהר זיין דארף זי זיך מטהר זיין אזוי ווי יעדע מצורע, ווייטער וואס די חידוש פון די ברייתא, נאר וואס דען, ענטפערט טאקע די גמרא אזוי ווי די גמרא האט פריערט געוואלט ענטפערן, אז אוודאי די חידוש פון די ברייתא איז, אז א פרוי וואס האט א נגע אויף די פלאץ פון די בארד, איז די האר וואס וואקסט דארט דארף זיין געל און נישט ווייס, איי וואס דארף מען א ברייתא אויף דעם ס'איז א קלארע פסוק, זאגט די גמרא ניין, ווייל איצטריך סלקא דעתך אמינא לצדדים כתיב, דהיינו פון די פסוק אליין וואלט איך'ס נאך נישט געוואוסט, פארוואס? ווייל פון די פסוק אליין וואלט איך געזאגט איש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן הדר אתאן לאיש, דהיינו איך וואלט געזאגט אז דאס וואס שטייט אין פסוק איש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן איז די פסוק צוטיילט אויף צוויי אז וואס? אז איש או אשה כי יהיה בו נגע בראש, דהיינו, ביי א נגע אויפן קאפ, איז דארט טאקע א מאן א פרוי זענען גלייך, אבער בזקן וואלט איך געזאגט, בזקן איז נאר שייך ביי א מאן נישט ביי א פרוי, קא משמע לן, פארדעם דארף מען א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט אונז קלאר אז ס'איז נישט אזוי. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, מ'האט מיר געזען אין די משנה אז ס'דא דריי מצוות לא תעשה, וואס אפילו טאקע נארמאל פרויען זענען מחיוב מיט אלע מצוות לא תעשה, ביי די דריי נישט, פאות, א בארד, און די איסור פון א כהן זיך צו מטמא זיין פאר א מת. זאגט אונז די גמרא איסי תני, איסי האט געלערנט אין א ברייתא אז ס'אויך דא א פערדע לאו וואס ביי פרויען איז דאס נישט דא, אף בל יקרחו נשים פטורות, די לאו פון בל יקרחו, בל יקרחו, דאס איז א לאו אז א מענטש ווען ס'שטארבט אים א טויטע טאר ער זיך נישט ארויספליקן די האר פון קאפ און זיך מאכן דארט א קרחת, זיך מאכן דארט אנע האר, איז די איסור איז נאר געזאגט געווארן פאר מענער נישט פאר פרויען, דאס איז נאך א לאו וואס איז נישט דא ביי קיין פרויען, מאי טעמא דאיסי, וואס איז טאקע די טעם פון איסי, ענפערט די גמרא דדריש הכי, ווייל ער דרשנ'ט אזוי, שטייט אין פסוק, בנים אתם להשם אלקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה להשם אלקיך, פשט אין די פסוק שטייט צוויי לאוין, איין לאו איז לא תתגודדו, די מנהג פון די גוים איז געווען אז ווען איינער איז געשטארבן, א קרוב איז געשטארבן, האט מען געשניטן פון זיך שטיקער, מען האט גענומען א מעסער און מען האט געשניטן פון זיך, דאס איז איין לאו, מען טאר דאס נישט טון, א איד טאר דאס נישט טון, חוץ פון דעם זאגט די תורה נאך א לאו, לא תשימו קרחה בין עיניכם למת, מען טאר זיך נישט ארויספליקן די האר, ווייל דאס האבן די גוים אויך געטון, על כל פנים, היות עס שטייט פארדעם, בנים אתם לה' אלקיכם, איז האלט איסי אז דער בנים אתם לה' אלקיכם גייט אויף די לאו פון ולא תשימו קרחה בין עיניכם, בנים ולא בנות לקרחה, פשט אז די איסור זיך צו פליקן די האר איז נאר פאר בנים נישט פאר בנות, נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, איי פרעגט די גמרא ווער זאגט אתה אומר לקרחה או אינו אלא לגדידה, אפשר דער בנים אתם לה' אלקיכם גייט נישט ארויף אויף לא תשימו קרחה נאר ס'גייט ארויף אויף לא תתגודדו אויף די איסור זיך צו שניידן פון זיך שטיקער, דאס איז נאר פאר בנים נישט פאר בנות נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, זאגט די גמרא ניין, ווייל כשהוא אומר כי עם קדוש אתה לה' אלקיך די פסוק פירט דאך אויס כי עם קדוש אתה לה' אלקיך, עם איז כולל אין דעם אויך פרויען, הרי גדידה אמור, דאס גייט ארויף אויף גדידה, הא מה אני מקיים בנים ולא בנות, לקרחה. פשט, אין די פסוק איז דא סיי א ריבוי און סיי א מיעוט, פון בנים אתם לה' אלקיכם איז דא א מיעוט בנים ולא בנות, פון כי עם קדוש אתה לה' אלקיך איז דא א ריבוי אז אויך בנות, און ממילא האלט איסי אז די מיעוט גייט ארויף אויף קרחה, דהיינו די איסור זיך צו רייסן האר דאס איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, און די ריבוי גייט ארויף אויף לא תתגודדו, די איסור צו שניידן פון זיך שטיקער דאס איז סיי פאר מענער און סיי פאר פרויען. איי פארוואס טאקע? היות אונז האבן דא סיי א ריבוי און סיי א מיעוט, פארוואס האלט איסי אז מ'איז מרבה פרויען לכלל גדידה און מ'איז זיי מוציא מכלל קרחה? זאגט די גמרא מה ראית לרבות את הגדידה להוציא את הקרחה, איז די גמרא מסביר ווייל מרבה אני את הגדידה שישנה במקום השער ושלא במקום שער און מוציא אני את הקרחה שאינה אלא במקום שער, דהיינו גדידה איז אסאך א ברייטערע איסור, מען טאר נישט שניידן פון זיך, נישט אויף א פלאץ וואס וואקסט די האר און נישט אויף א פלאץ וואס וואקסט נישט די האר, די איסור זיך צו פליקן האר איז דאך נאר פון א פלאץ וואס וואקסט האר, און ממילא איז ענדערש וועל איך מרבה זיין נשים מיט כלל גדידה וואס דאס איז א ברייטערע איסור, ווי איידער זיי מרבה זיין לכלל קרחה, איז פארדעם האלט איסי אז די ריבוי גייט ארויף אויף גדידה, פרויען טארן אויך נישט רייסן פון זיך שטיקער, אבער רייסן די האר, דאס איז נאר פאר בנים נישט פאר בנות. אבער, פרעגט די גמרא, פארוואס זאגסטו אזוי? ואימא בנים ולא בנות בין לקרחה בין לגדידה, וכי כתב כי עם קדוש אתה לה' אלקיך, בשריטה הוא דכתיב. פשט אזוי ווי רש"י איז מסביר די קשיא אזוי, בעצם, די דרש פון איסי איז אז מען קוקט אריין די פסוק קוקט עס אויס אביסל פארדרייט, פארוואס? ווייל וואס שטייט ערשט אין פסוק? קודם שטייט בנים אתם לה' אלקיכם, נאכדעם שטייט לא תתגודדו, נאכדעם לא תשימו קרחה בין עיניכם, נאכדעם כי עם קדוש אתה לה' אלקיך, יעצט וואס טוט איסי? זאגט איסי אז בנים אתם לה' אלקיכם וואס שטייט אנפאנג דאס גייט ארויף אויף די צווייטע לאו אויף לא תשימו קרחה, און כי עם קדוש אתה לה' אלקיך וואס שטייט צום סוף דאס גייט ארויף אויף די ערשטע לאו אויף לא תתגודדו. יעצט פיין ער האט מסביר געווען א שיינע טעם אז מרבה אני את הגדידה שישנה במקום שער ושלא במקום שער, מוציא אני את הקרחה שאינה אלא במקום שער, זייער שיין, אבער בעצם ס'איז פארדרייט, און ממילא די גמרא מציע, אפשר זאל מען זאגן בעסער, אפשר זאל מען זאגן אז דאס וואס שטייט בנים און מ'דרשנ'ט בנים ולא בנות, איז דאס גייט ארויף אויף די גאנצע פסוק, סיי אויף גדידה און סיי אויף קרחה, דהיינו פרויען האבן ביידע לאוו'ן נישט, זיי האבן נישט קיין איסור זיך צו שניידן פון זיך שטיקער, און נישט קיין איסור זיך צו פליקן די האר, איי שטייט אין פסוק כי עם קדוש אתה לשם אלקיך וואס דאס איז א ריבוי, העט מען זאגן אז דער ריבוי איז אן אנדערע ריבוי אינגאנצן עס קומט מרבה זיין אן אנדערע זאך וואס איז בעצם איז דא נאך א פסוק שטייט אין פסוק ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם אז מען טאר זיך נישט קראצן פאר א מת איז וואס מיינט זיך קראצן איז פשטות איז קראצן און לא תתגודדו צוויי אנדערע זאכן דהיינו ס'דא אן איסור שריטה און ס'דא אן איסור גדידה גדידה איז מיט א כלי און שריטה איז מיט די הענט פשטות איז עס צוויי אנדערע זאכן איז אויב אזוי העט מען זאגן אז כי עם קדוש לה' אלקיך קומט די פסוק מרבה זיין אז לגבי שריטה דארט זענען פרויען יא כלול אינעם לאו זאלסט נישט מיינען אז היות וואס כ'האב זיי מוציא געווען מכלל גדידה כ'האב זיי מוציא געווען מכלל קרחה איז לגבי שריטה זענען זיי אויך נישט מחויב איז פארדעם קומט כי עם קדוש אתה לה' אלקיך זאגן אז ס'איז נישט אזוי יעצט דער פשט איז אויך נישט אזוי געשמאק ווייל אויב אזוי קומט אויס אז כי עם קדוש אתה לה' אלקיך גייט ארויף אויף א צווייטע זאך אינגאנצן וואס ווערט בכלל נישט דערמאנט אין די פסוק אבער ווי רש"י איז מסביר ס'איז נאך אלץ מער געשמאק ווי פארדרייען א פסוק, איז פארוואס זאל מען נישט זאגן אזוי? זאגט די גמרא, מען קען אזוי נישט זאגן, ווייל קסבר איסי, איסי האלט אז שריטה און גדידה אחת היא, איסי האלט אז שריטה און גדידה איז ביידע די זעלבע זאך, דהיינו סיי די איסור לא תתגודדו און סיי די איסור ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם, ביידע גייט ארויף, סיי מיט א הענט סיי מיט א כלי, איז אויב ביידע די זעלבע זאך, קענסטו מיר נישט זאגן פשט אין פסוק אז בנים אתם לשם אלקיכם גייט ארויף אויף אלעס, אז פרויען זענען נישט בכלל לא תתגודדו און נישט בכלל לא תשימו קרחה, און יא בכלל שריטה, ווייל אויב זיי זענען נישט בכלל לא תתגודדו, איז זענען זיי זיכער נישט בכלל שריטה, נאר וואס דען, מוז אוודאי זיין אזוי ווי מען האט פריערט געזאגט, אז איסי האלט אז בנים אתם לשם אלקיכם איז א מיעוט אויף לא תשימו קרחה, און כי עם קדוש אתה לשם אלקיך איז א ריבוי אויף לא תתגודדו, און דאס איז די מקור פון איסי, וואס איסי האט געזאגט אז ס'דא נאך א לאו וואס פרויען זענען נישט מחויב, דאס איז די לאו פון לא תשימו קרחה.